אחת השיחות דהתוועדות שמחת בית השואבה תש"כ.
מען האט שוין אמאל גערעדט אז אין די ד' מינים וואס דאס איז דאך דער, אויף דערויף שטייט דאך אויכעט ושמחתם לפני הוי' אלוקיכם דערפאר ולקחתם לכם ביום הראשון דערנאך איז ער מסיים ושמחתם לפני הוי' אלוקיכם שבעת ימים וואס דער רמב"ם ברענגט עס אראפ אויף שמחת סוכות און ירושלמי איז דא א דעה אז בשמחת לולב רעדט דער פסוק, איז דאך דאס געמיינט ניט שמחת לולב אליין נאר די ד' מינים, און פון דעסטוועגן איז דאך נקראים על שם הלולב וואס אזוי איז דאך אויכעט דער נוסח הברכה וואס ברכות האבן דאך אנשי כנסת הגדולה טיבם של ברכות האבן זיי דאך מתקן געווען איז דאך אויכעט דער נוסח על נטילת לולב, און ווי ער מפרש אין מדרש איז דאך די ד' סוגים פון די ד' מינים איז וואס יש בה יש אזוי וואס יש בהם טעם וריח, אדער אין בהם לא טעם ולא ריח אדער איינע פון די צוויי, איז ער מפרש אז טעם איז דאס אן ענין פון פון תורה,

מצוות ווערן אנגערופן בשם ריח אז ער ווייס מער ניט אבער וואס דאס איז קיין טעם אין דערויף האט ער ניט אויף פארוואס ענין המצוות איז דאך אויף מקיים זיין זיי גזירה גזרתי חוקה חקקתי ואין לך רשות להרהר אחריה. וואס אין דערויף איז דער אין די ד' מינים איז דאך דא דער מין פון אתרוג זאגט ער אין מדרש אז דאס אזוינע שיש בהם תורה ויש בהם מצוות, דערנאך איז דא דער מין לולב וואס דאס איז דאך דער תמרים כפות תמרים איז דאך דאס דער אילן שיש בו טעם וואס דאס איז תמרים איז דאך יש בהם טעם טוב און אין בהם ריח. און די כל הד' מינים זיינען נקראים על שם לולב, וואס לכאורה איז דאך אינגאנצען ניט פארשטאנדיק, אז אתרוג האט דאך אי טעם אי ריח, איז פארוואס זאל ער זיין נטפל ללולב און די ביז וואנעט אז די ברכה און בשעת מען דערמאנט אויך דעם ענין השמחה ווערט דאס אנגערופן בשם שמחת לולב און ניט שמחת אתרוג.

פון דעם חרוב מיטן עינא דמיא ביז וואנעט דארטן זאגט דער אלטער רבי מבאר בראיות אז דארט האט ער אויפגעטאן אין נגלה דתורה שלא בערך ווי פריער וואס דאס איז דאך די גמרא מסיים דער חילוק פון ר' שמעון בן יוחאי קודם שהיה במערה ולאחר שהיה במערה זעט מען דאך אז דער עיקר ענין פון תורה איז דאס בהתבודדות פון עולם אז מען שטייט העכער פון ענייני העולם. דער עיקר ענין פון מצוות איז דווקא על ידי ענינים וואס זיי זענען בעולם, וואס דערפאר איז דאך וויפיל מען זאל ניט מכוון זיין כוונות און האבן גוטע מחשבות, איז ווען איז ער מקיים די מצוה, ווען ער טוט עס אפ מיט א דבר גשמי, דער תפילין בקלף גשמי, און כל התורה והמצוות איז דאך הוקשה לתפילין אז ס'דארף זיין מיט א ענין גשמי.

אף על פי וואס וואס איז זיין טאן אין עולם איז ער דער ענין פון טאן דארטן מצוות און מאכן פון עולם א דירה לו יתברך איז ער דאך מקיים דעם אייבערשטנ'ס שליחות ביז וואנעט אפילו אויכעט אין בכל דרכיך אבער אין די צו דעם עילוי מיטן זיכוך בפעל ווי דאס איז ביי דער וואס האט צו טאן מער ניט ווי תורה אליין קומט עס ניט. וואס אט דאס איז דאך אויכעט ווי ר' שמעון בן יוחאי לאחרי דערויף ווי ער איז געווען במערה און דערנאך איז ער מיטן זון ארויס בעולם איז אז מ'האט געזען ענייני העולם איז וואו מ'האט א קוק געטאן האט עס האט דאס וועלט נישט געקאנט פארטראגן זייער קוק און דערפאר איז דארט געווארן אויס וועלט. וואס דערפאר בשעת מען קומט אפילו דעמאלט ווען מען דארף מייחד זיין כל ישראל וואס דאס איז דאך די מצוה פון ד' מינים אז פון אלע פיר סוגים צוזאמען ווערט א מצוה און ס'קען נישט זיין א מצוה אן דעם סוג הפחות אדער אן דעם סוג המעולה איז על שם מי נקראו, על שם פון דעם מין וואס ער שטייט בפעל אין א זיכוך און אין א עילוי ביותר, וואס דאס איז דער ענין וואס כל עניינו ד' אמות של תורה, ד' אמות של הלכה, מיט פנימיות התורה וואס דאס איז דאך הקדוש ברוך הוא וואס ער געפינט זיך אין די ד' אמות של הלכה.

איז ריחו קולט ס'מוז זיך עפעס צוקלעפן פון די גשמיות העולם וואס דערפאר דארף מען דערנאך האבן זיכוך ובירור, סיידן מען שטייט אין אן אופן וואס זקף עשר אצבעות און זאגט אז לא נהניתי אפילו כאצבע קטנה. מה שאין כן אט א די וואס כל עניינם תורה און ס'האט גאר קיין שייכות נישט צו ענייני העולם איז דאך ניטא וואס ער איז עובר דרך בורסקי.

בנוגע לפועל דא איז דאך אויכעט דא אזוינע וואס זיי זיינען זיכער בבחינת אתרוג, ס'איז אבער דא אזוינע וואס כל עניינם וואס זיי זיינען נאך ניט ארויס אין ענינים פון עולם טא איז כל עניינם איז אז זיי געפינען זיך בד' אמות של הלכה מיט הקדוש ברוך הוא וואס דאס איז פנימיות התורה וואס דארט איז זיך דא אלוקות בגילוי מערער אפילו וויפיל ס'איז דא אין נגלה דתורה ווי מ'זעט עס אין חילוק אין לימוד הקבלה ביז דעם לימוד הנגלה איז אָט אָ די ווערן אָנגערופן בשם לולב און על שמם איז נקרא עיקר השמחה ועיקר הברכה וההמשכה וואָס מ'איז ממשיך ביז למטה מטה אין די ד' קצוות און אין מעלה מטה וואָס דאָס איז זיך די נענועים וואָס ווערן אויכעט אָנגערופן על שם נענועי ווי ווערט עס אָנגערופן די נענועים פון דעם לולב ומיניו אזוי ווי דא איז דא אזוינע בני הישיבה וואס דאס איז דאך כל עניינם דארף זיין און במילא מסתמא איז דאס אזוי דער ענין פון לימוד התורה און אלע איבעריגע ענינים קומען בתור טפל לזה ובתור סיוע אויף וויפל מ'דארף דאס האבן דערצו כדי זיי זאלן קענען זיצן און לערנען תורה בהתמדה ושקידה און על שמם נקראת כל השמחה זאל זיך הערן זייער קול במיוחד און זאל דאס זיין ווי דער.